מיר האבן געלערנט ביז יעצט אז אויב עס רעגנט נישט איז זענען די בית דין גוזר תעניתים דריי מאל, איז ס'ערשטע מאל איז מען גוזר דריי תעניתים, די דריי תעניתים זענען נישט אזוי הארב, נאכהער איז מען גוזר נאך דריי תעניתים וואס זענען הארבער, נאכהער איז מען גוזר נאך זיבן טעג, אויכעט מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג דאנערשטאג, מער אווי דרייצן תעניתים איז נישט דא. איז לאמיר נאר זיי א נאמען געבן, די ערשטע ווערן אנגערופן ראשונות, די ערשטע דריי, די צווייטע דריי הייסן אמצעיות, די מיטלסטע, און די זיבן, דאס הייסן די אחרונות. זאגט די גמרא, תנא חדא, האט מען געלערנט אין איין ברייתא, עוברות, א פרוי וואס שוואנגערט,

מתענות באחרונות, זי פאסט די לעצטע, ואין מתענות בראשונות, און זי פאסט נישט די ערשטע, איז דאך א סתירה מיניה וביה. ותניא אידך, אין א דריטע ברייתא שטייט אין מתענות אז די פרוי וואס שוואנגערט אדער זי זייגט א בעיבי קען זי נישט פאסטן לא בראשונות ולא באחרונות. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, די אלע דריי ברייתות זענען זיך נישט סותר, נקוט האלט אמצעייתא די מיטלסטע בידך אין דיין האנט, דמיתרצן וועט ווערן פארענטפערט כולהו, אלע. וואס הייסט עס? דער דין איז אזוי אז עוברות ומיניקות דארף נאר פאסטן די מיטלסטע. די ערשטע דארפן זיי נישט פאסטן ווייל עס זענען גרינג, די לעצטע דארפן זיי אויך נישט פאסטן ווייל עס איז זיבן, וועט דאך זיין אויף זיי זייער שווער, ממילא דארפן זיי נאר פאסטן די מיטלסטע, אויב אזוי איז דאך שוין גוט, די ערשטע ברייתא שטייט מתענות בראשונות ואין מתענות באחרונות, די מיטלסטע לגבי די לעצטע הייסן זיי ראשונות, איז די טייטש,

רב יהודה אמר בשופרות, רב יהודה זאגט אז מען האט געבלאזן מיט שופר, מען האט דאך מוסיף געווען נאך זעקס ברכות, אחוץ אויפן שמונה עשרה, איז ביי יעדע ברכה איז געוועזן תקיעה תרועה תקיעה, דעמאלט ווען די בית דין האט גוזר געווען א תענית ציבור ווייל עס רעגנט נישט, האט מען דאך מוסיף געווען פיר ברכות. ורב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בענינו ער זאגט נישט מען מיינט מען האט געבלאזן שופר נאר מען האט געזאגט הויך ענינו מען מיינט נישט די ענינו פון תפילת תענית נאר מען מיינט די ענינו וואס מיר זאגן די ענדע פון סליחות ענינו אבינו ענינו ענינו אלוקי אברהם ענינו דאס איז די טייטש דאס לשון מתריעין. קא סלקא דעתך, מיר האבן יעצט געלערנט, מאן דאמר בענינו, דער וואס ער זאגט מתריעין בענינו, לא אמר בשופרות, דער זאגט מען האט נישט געבלאזן מיט קיין שופר, און מאן דאמר בשופרות, און דער וואס טייטשט אפ דאס ווארט אין דער משנה באלו מתריעין בשופרות, לא אמר בענינו, זאגט ער נישט אז ענינו האט מען געזאגט הויך. אזוי האט מען געלערנט אין די הוה אמינא, פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין פוחתין מען זאגט מען מאכט נישט ווינציגער משבע תעניות על הציבור, די לעצטע די דריטע מאל די לעצטע תעניתים זענען נישט ווינציגער ווי זיבן, שבהן וואס אין די זיבן תעניתים י"ח התרעות טוט מען אכצן מאל בלאזן, ווייל מ'איז מוסיף זעקס ברכות, און ביי יעדן ברכה איז דא תקיעה, תרועה תקיעה, וסימן לדבר, און א סימן אויף דעם האסטו יריחו, איז דא א רשי צוויי טייטשן. איין טייטש איז וסימן לדבר א סימן צי בשופר האסט א סימן ביריחו, ווען מ'האט איינגענומען יריחו האט מען עס איינגענומען מיט א שופר. נאך א טייטש זאגט דער רשי וסימן לדבר אז א סימן אז דורך שופר ווערט מען געענטפערט, נישט איך דארף ברענגען א ראיה בשופר, איך ווייס אליין בשופר נאר אזוי ווי ביי יריחו איז מען דאך געווארן געענטפערט מיט דעם, אין דעם זיבעטן טאג האבן זיי געבלאזן שופר און די מויער איז איינגעזינקען אויפן ארט, אזוי איז א סימן מ'וועט ווערן געענטפערט מיט שופר. ויריחו שופרות הוה איז דאך געווען שופרות. ותיובתא דמאן דאמר בענינו איז דאך א קשיא אויף דעם וואס ער לערנט אז דאס וואס שטייט אין די משנה מתריעין מיינט מען נישט מען האט געבלאזן שופר נאר מיינט ענינו אלא זאגט די גמרא בשופרות דכולי עלמא לא פליגי.

איז דאך ביי דעם קריגט מען זיך. מר סבר קרי לה התרעה. איינער לערנט אז ביי שאר מיני פורעניות וואס מען זאגט עננו רופט זיך עס אן מיטן לשון מתריעין. ומר סבר לא קרי לה התרעה. איז דאס דאך די גאנצע זאכן וואס מען זאגט אין די סליחות. די טייטש איז אזוי, בשופרות אט דא דארף זיין שופרות תענית האלטן אלע ס'דארף זיין, דאס דארף די מחלוקת איז ווי מען זאגט ביי אנדערע פורעניותן מתריעין, וואס מיינט דארט מתריעין? מר סבר קרי לה התרעה. דאס וואס מען זאגט בקול רם עננו אבינו עננו עננו אלקי אברהם עננו דאס איז ומר סבר לא קרי לה התרעה למאן דאמר בעננו דער וועלכער לערנט בעננו כל שכן בשופרות איז שופרות הייסט אוודאי און אוודאי אנגערופן מתריעין ולמאן דאמר בשופרות דער וועלכער לערנט מתריעין מיינט מען שופרות אבל בעננו לא.

נישט בפה נאר מען מיינט בשופר. זאגט די גמרא תנאי היא ס'דא אזעלכע תנאים וואס ביי אנדערע מיני פורעניות האלטן זיי אז צעקת פה איז נישט קיין התרעה. דתנן מיר האבן געלערנט על אלו מתריעין בשבת, אויף דיע זאכן ס'זאל נישט פאסירן איז שבת מתריעין, ווייס מען נאך נישט דאס ווארט מתריעין וואס דאס הייסט, על עיר שהקיפוה גייס, א באנדע האט ארומגערינגלט א שטאט און באלאגערט א שטאט, איז אין שבת מתריעין, או נהר, א טייך צושפרייט זיך און גייט ארויס פון די ברעגעס, און איך דארף גיין העלפן, ס'קען ווערן דערטרונקען דארט. שאדן קען דארט זיין, רש"י טייטשט, פעלדער, די הייזער קענען האבן שאדן. ועל ספינה המטורפת בים, א שיף וואס די שיף טוט זיך וואקלען, מטורפת איז פון לשון קלאפט זיך אין ים, ס'איז פון לשון ביעים טרופות, איז דיע זאכן מעג מען בשבת רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט לעזרה, ס'איז דא צוויי טייטשן אין רש"י, איין טייטש אין רש"י איז לעזרה, איך מעג נאר שרייען אז מענטשן זאלן קומען מיר העלפן, ולא לצעקה, אבער מתפלל זיין אויף דעם שבת טאר מען נישט, ווייל מיר זענען נישט זיכער אז אונזער תפילה וועט ווערן אנגענומען, אז איך זאל אויף דעם מתפלל זיין, זע איך דאך שוין פון דעם אויף. אז רבי יוסי רופט אהן צעקת פה רופט ער אהן מיט דעם לשון מתריע. נאך א פשט איז דא אין רש"י, לעזרה. לעזרה דער טייטש יעדער איינער מעג דאווענען ביי זיך אין הויז, מתפלל זיין. ולא לצעקה, אבער נישט צוזאמען, ובמה? אילימא בשופרות, קען מען דאך נישט זאגן אז דער מתריע זאל זיין מיט שופרות, שופרות בשבת מי שרי, מעג מען דען שבת בלאזן שופר, אלא לאו בעננו, וקרי לה מ'רופט עס אן התרעה, שמע מינה איז א ראיה אז ס'דא א תנא וואס ער האלט. צעקת פה רופט ער אן מיט דעם לשון מתריע רש"י. אלא הכי אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט אזוי געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, לא שנו עס איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז מען איז נישט גוזר מער ווי דרייצן תעניתים אלא לגשמים נאר ביי רעגן. אבל לשאר מיני פורעניות, ביי אנדערע זאכן וואס איז נישט קיין גוטע זאכן, מתענין והולכים טוט מען פאסטן עד שיענו מן השמים, ביז מ'וועט ווערן גענטפערט פון הימל, תניא נמי הכי, האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, כשאמרו שלש, ווען די חכמים האבן געזאגט א סדר צוויי מאל דארף מען פאסטן צו דריי, וכשאמרו שבע, ווען מ'האט געזאגט דאס דריטע מאל דארף מען פאסטן זיבן. לא אמרו האט מען נישט דאס געזאגט אלא לגשמים, נאר ווען עס איז עצירת גשמים, עס רעגנט נישט אין צייט, דעמאלט איז דא דרייצן תעניתים. אבל לשאר מיני פורעניות, ביי אנדערע שטראפן, מתענין והולכים, טוט מען פאסטן עד שיענו, מ'וועט ווערן גענטפערט. זאגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרבי אמי, וועלן מיר זאגן ס'וועט זיין א קשיא אויף רבי אמי, וואס רבי אמי לערנט אפילו די תענית איז נישט וועגן רעגן אויך נישט מער ווי דרייצן תעניתים, זאגט די גמרא אמר לך רבי אמי, רבי אמי וועט דיר פארענטפערן תנאי היא, ס'איז אין די זאך דא א מחלוקת פון תנאים, אנדערע לערנען אז אפילו דארטן ווען ס'איז נישט קיין תענית גשמים איז אויך נישט מער ווי דרייצן, דתניא מיר האבן געלערנט אין גוזרים יותר משלוש עשרה תעניות על הציבור, מען איז נישט גוזר מער ווי דרייצן תעניתים אויפן ציבור, לפי שאין מטריחים את הציבור יותר מדי, דברי רבי, ווייל איך בין נישט מטריח דעם ציבור יותר מדי, דא ווערט דערמאנט בפשטות, ווייזט אויס סתם אז ס'איז נישט קיין חילוק צי רעגן צי ביי אנדערע זאכן, מער ווי דרייצן תעניתים איז מען נישט גוזר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לא מן השם הוא זה, נישט דאס איז דער טעם וואס מען טרעפט אין דער משנה נאר דרייצן תעניתים, אלא נאר, דער טעם איז נישט וועגן טירחא, אלא מפני שיצא זמנה של רביעה, ווייל אויב מען האט שוין געפאסט די דרייצן תעניתים, איז שוין דורכגעגאנגען חשון, זעה איך דאך פון דעם אויך אז רבי שמעון בן גמליאל טאקע האלט אז אנדערע תעניתים איז מען גוזר מער ווי דרייצן, אבער רבי וואס רבי זאגט סתם לפי שאין מטריחים את הציבור יותר מדי איז קיינמאל נישט, אפילו ביי אנדערע תעניתים האלט ער אויך אז מען איז נישט מטריח מער. איז רבי אמי האלט ווי רבי, שלחו ליה בני נינוה לרבי, די איינוואוינער פון דער שטאט נינוה האבן געשיקט א שאלה פרעגן רבי, נינוה געווען אידן כגון אנן, צום ביישפיל מיר און מיר דא אין שטאט דאפילו בתקופת תמוז, אפילו אין תמוז בעינן מיטרא, דארף מען האבן רעגן? היכי נעביד? וויאזוי זאל מען טון? וואס איז געווען די שאלה? די שאלה איז געווען לגבי די תפילת עננו, ווי זאל מען זאגן? צי כיחידים דמינן, מיר זענען גלייך ווי יחידים, ווייל די גאנצע וועלט ווערט דאך נגרר נאך בבל און דארט דארף מען תמוז נישט האבן קיין רעגן, צי נאך ארץ ישראל, או דילמא כרבים דמינן, מיר זענען גלייך ווי א רבים, איז די גמרא מפרש, צי זאגן מיר כיחידים דמינן, מיר זענען גלייך ווי יחידים, ובשומע תפילה און בעטן רעגן דארף מען בעטן אין דער ברכה פון שומע תפילה, אזוי א יחיד וואס ער בעט זאכן וואס ער דארף האבן זאגט ער עס בשומע תפילה, דאס וואס מיר זאגן ותן טל ומטר לברכה אין ברכת השנים אפילו דעמאלט ווען מען דאווענט ביחידות, ווייל דעמאלט איז דאך איז דער זמן וואס די וועלט דארף האבן רעגן, אבער זאכן וואס די זאכן זענען נאר נוגע פאר א יחיד טוט מען דאס זאגן אין שומע תפילה, איז דא די רשי אביסל שווער, רשי ברענגט דא אראפ א גמרא אם היה לו חולה בתוך ביתו מזכיר עליו בברכת חולים, און רשי זאגט אז דער אויספיר פון גמרא איז אין שומע תפילה, אין אמת'ן פון אויבערשטן תוספות ווייזט נישט אזוי אויס, פון תוספות ווייזט אויס אזוי, אז יעדע בקשה וואס א מענטש דארף האבן זאל ער עס זאגן אין דער ברכה וואס האט א שייכות צו אים, אפילו א יחיד, א אויסנאם איז רעגן, פארוואס רעגן אנדערש? ווייל איך בעט, בעט איך נישט פאר זיך אליין, איך בעט דאך פאר דער גאנצער וועלט, און אויב ס'איז פאר דער גאנצער וועלט, און רעגן אין תמוז איז פאר דער וועלט נישט קיין סימן ברכה. די ברכה פון שומע תפילה, דאס איז א ספעציעלע ברכה וואס דער יחיד בעט אויף זיך. די שומע תפילה געבט זיך אויף אלעס. אדער ווייל מיר זענען דאך א גאנצע שטאט, כרבים דמינן, זעמער גלייך ווי א רבים.

דאווענען אין דער ברכה פון שומע תפילה זאגט די גמרא מיתיבי, כ'עט דיך פרעגן א קשיא, אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, אימתי, ווען איז דער סדר פון די תעניתים? בזמן שהשנים כתיקנן, אין דער צייט וואס ס'איז נארמאלע יארן אז דער זמן קציר איז אין ניסן און מען פארזייעט אין חשוון, וישראל שרויין על אדמתם, און די אידן געפינען זיך אין ארץ ישראל, אבל בזמן הזה, אבער אין דער צייט, הכל לפי השנים, קוק איך לויט דעם יאר צי די יאר דארף האבן רעגן, אמאל איז פארהאנען א יאר וואס דארף האבן רעגן, ס'איז א טרוקענע יאר און אמאל נישט, הכל לפי המקומות, ס'איז אפהענגיק פון די ערטער, למשל נינוה איז אפילו אין תמוז דארף האבן רעגן. הכל לפי הזמן איז רשי נישט גורס, ווייל עס שטייט דאך שוין הכל לפי השנים. איך דאכט פון דעם או אז ער זאגט הכל לפי המקומות ווייזט דאך אויס נישט ווי רבי ווייזט דאך אויס לויט דעם נאך קומט אויס אז נינוה ווייל ער דארט דארף מען תמוז האבן רעגן איז מטעמי סיבה אמר ליה האט ער אים געזאגט מתניתא רמית עליה דרבי דו גייסט פרעגן א קשיא אויף רבי'ן פון א ברייתא רבי תנא הוא ופליג, רבי איז א תנא און ער קריגט אויף אים. מאי הוי עלה, ווי בלייבט דער דין? ר' נחמן אמר ר' נחמן זאגט בברכת השנים, ווייל ר' נחמן פסקנט אזוי ווי די ברייתא אזוי ווי ר' יהודה, ר' ששת אמר בשומע תפילה, והלכתא, און די הלכה בשומע תפילה. אין די משנה האט מען געלערנט ביי די זיבן לעצטע תעניתים, בשני, מאנטיג, מטין עם חשכה איז פֿאַר נאַכט טוט מען עפֿענען דאָ וווּ מע פֿאַרקויפֿט שפּײַז. מטין, אַ ביסל עפֿענען, ובֿחמישי און דאָנערשטיק כּל היום מפּני כּבֿוד השבת. איז די ובֿחמישי כּל היום קאָן איך טײַטשן צוויי טײַטשן. איך קאָן טײַטשן כּל היום איז מטין, אַ גאַנצער טאָג איז אַ ביסל די סטאָר אָפֿן. מאָנטיק איז די סטאָר אָפֿן אַ ביסל נאָר פֿאַר נאַכט און דאנערשטאג איז אביסל אפן א גאנצן טאג, אדער כ'קען טייטשן ובחמישי אז דאנערשטאג גייט נישט אן אז ס'איז אפן אינגאנצן. איבעיא להו היכי קתני, וויאזוי לערנט מען דא? צו לערנט מען בב' מאנטאג מטין עם חשיכה פארנאכט עפנט מען אביסל אויף ובה' און כל היום איז אגאנצן טאג אביסל אפן מפני כבוד השבת או דילמא אדער בשני מטין מאנטאג איז פארנאכט אביסל אפן די סטאר, ובחמישי פותחים כל היום כולו, און דאנערשטאג מפני כבוד השבת טוט מען אינגאנצן ניט פארמאכן אזוי ווי דער סדר איז אלעמאל. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן, דתניא מיר האבן געלערנט אין דער ברייתא שטייט ארויס בפירוש בשני מטין עד הערב ובחמישי פותחים כל היום כולו, וואס איז די פשט דא, וואס איז די טייטש עד הערב, ביי אונז אין די משנה איז געשטאנען בשני מטין עם חשיכה, ווייזט אויס אז עם חשיכה אז ווען טוט מען אביסל עפענען פאר נאכט, און דא וואס שטייט דא עד הערב דארף איך טייטשן אויך פאר נאכט ביז ביינאכט זאגן אזוי. ובחמישי, דאנערשטאג, פותחים כל היום כולו מפני כבוד השבת, נאך שטייט אין דער ברייתא, היו לו שני פתחים, אז די געוועלב האט געהאט צוויי סטארס, פותח אחד ונועל אחד, איינס עפנט ער און איינס פארמאכט דער עיקר מענטשן זאלן זען אז ווי מען זאגט אז ס'איז נייעס א שינוי, היה לו איצטבא כנגד פתחו, איצטבא ווערט אנגערופן אז ס'איז געוועזן אז זיין סטעידזש איז געווען אזאן בימה מ'איז נישט אריינגעגאנגען דירעקט פון רשות הרבים אין דעם סטאר נאר מ'האט געדארפן ארויפגיין אויף אן ארט און פון דארטן אריינגיין איז פותח כדרכו ואינו חושש מעג ער האלטן אינגאנצן אפן און עס הארט אים נישט אין דער משנה האט מען געלערנט עברו אלו ס'איז דורכגעגאנגען דיע תעניתים די ערשטע דריי, די צווייטע דריי, און די זיבן, ממעטין במשא ומתן, טוט מען ווינציגער ביזנעס ובבנין, מען טוט נישט בילדן, ובנטיעה, מען טוט נישט פלאנצן. תנא, האט מען געלערנט אין א ברייתא בבנין, וועלכן בנין טאר מען נישט בויען? בנין של שמחה, א בנין וואס נישט וואס ער דארף האבן צו וואוינען, נאר ער דארף האבן א וועזן, א בנין של שמחה, ווי די גמרא וועט באלד זאגן, נטיה מיינט מען נטיה של שמחה, א פלאנצונג וואס די דיע פלאנצונג איז פאר א שמחה, איזה בנין של שמחה, וואס הייסט די בנין של שמחה, זה הבונה, דער וואס בויט בית חתנות לבנו, אז מען בויט אויף א הויז ווי צו מאכן די חופה. איזו היא נטיעה של שמחה, זה הנוטע, דער וואס טוט פלאנצן אבוורנקי של מלכים, איז אין רש"י דא צוויי טייטשן, איין טייטש איז דא אין רש"י אז ס'איז געווען דער סדר ביי די מלכים אז ס'איז געבוירן געווארן א בן האט מען פארפלאנצט א בוים, אין דעם טאג וואס ער איז געווארן מלך, איז געווען א שטול וואס מ'האט געמאכט פון דעם בוים, און אזוי האבן געטאן אנדערע מענטשן אויכעט, דארט די גמרא אין גיטין ביי דער סוגיא פון קמצא בר קמצא ווערט עס דערמאנט, נאר פארוואס ווערט עס אנגערופן אבוורנקי של מלכים, ווייל דער עיקר האבן דאס געשטאמט פון די מלכים, ס'דא א צווייטע טייטש אין רשי, אז ס'דא אזעלכע ביימער וואס דער תכלית פון דעם בוים איז ס'זאל זיין אסאך שאטן, איז דא ווער עס וויל זיי דער זאל דאס פארפלאנצן, מלכים, איז דאס טאר מען נישט דעמאלט פארפלאנצן, מלכים, אין דער משנה האט מען געלערנט ובשאילת שלום, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, חברים די תלמידי חכמים, אין שאילת שלום ביניהם, דעמאָלט אָ, ווען ס'האָט נישט גערעגנט און מ'איז נישט געוואָרן גענטפערט נאָך די תּעניתים, טוט מען זיך נישט גריסן. עם הארץ ששואלים, עם הארץ ער טוט פרעגן, מחזירים להם בשפה רפה, טוט מען זיי ענטפערן מיט אַ שוואַכע שפּראַך, ובכובד ראש, מיט כובד ראש, צו ווייזן, ווי מען זאָגט, אַז מען איז נישט מיט אַלעמען. והן מתעטפין, מען הילט זיך איין, ויושבים, מען זיצט כּאבלים, ווי אַ אבל, וכמנודים, און ווי אויף דער וואס איז מנודה, כבני אדם הנזופים למקום, דאס ווארט נזופים איז דער טייטש וואס זענען געווארן אנגעשריגן, דער תרגום אויף דעם ווארט ויגער בו אביו איז דער תרגום מיטן לשון ונזף, עד שירחמו עליהם מן השמים, ביז דער אייבערשטער וועט האבן אויף זיי רחמנות. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, א חשוב'ער מענטש טאר נישט פאלן ביי דער תפילה אויף זיין פנים, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, נאר אויב ער איז אזעלכער וואס ער ווערט גענטפערט ווי יהושע בן נון, אבער וואס ארט עס מיר אפילו אפשר וועט ער ווערן גענטפערט, איז רשי ווייזט אויס אז די שאלה איז וועגן דעם ציבור, אז זיי וועלן זאגן זע נאר דו האלטסט זיך גרויס אז דו האלטסט דיין נפילת אפים איז אויף דעם רוה, דו האלטסט זיך מיט דעם רוה, שנאמר ווי שטייט ויאמר השם אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך, ואמר רב אלעזר נאך האט רב אלעזר געזאגט אין אדם חשוב רשאי לחגור שק, א אדם חשוב טאר נישט אנטון א שק, און וואס דער שק איז דאך א ענין פון צער, און מען זאל זיך פארשעמען צו בעטן דעם אייבערשטן אויף זיך מכניע, אלא אם כן נענה אויב ער ווערט גענטפערט, כיהורם בן אחאב, יהורם בן אחאב איז געווען א רשע, נאר האט געפאסט אויף דעם הונגער וואס איז געווען אין זיינע יארן, און ווי ס'ווערט דערמאנט, ער איז געווארן גענטפערט. שנאמר שטייט אין פסוק ויהי כשמוע המלך את דברי האשה, דער מלך האט געהערט דברי האשה, ויקרע את בגדיו, האט צעריסן זיינע בגדים, והוא עובר על החומה, ער איז געגאנגען אויף דער מויער, וירא העם, האט ער געזען דער פאלק, והנה, אסאך, דער פאלק האט געזען, וירא העם, די מענטשן האבן געזען, והנה השק על בשרו וגומר, און דער אויספיר אין פסוק איז דארטן, אז ס'איז געווען סאה סולת בשקל וסאתיים שעורים בשקל, דאס איז דאך ביי דעם שליש, איז דא א טייטש דער שליש האט געזאגט היעשה השם ארובות בשמים, נישט דער טייטש אז דער שליש האט נישט געגלייבט אין דער זאך אז עס קען נישט זיין אזא זאך, נאר האט געזאגט ווי די אידן זענען נישט זוכה, און פון וואנעט קומט דאס? און דאס איז זיין חטא וואס מען האט אים צוטראטן, איז געוועזן וואס ער האט דן געווען די אידן לכף חוב, דער חפץ חיים זאגט עס אין שמירת הלשון, ער ברענגט עס אראפ פון א ראשון, ער ברענגט אראפ דיע זאך, און ער ברענגט אויך אראפ פון אליהו וואס ער האט קנא קנאתי איז ער געווארן געשטראפט וואס ער מוז קומען אויף יעדע ברית איז ער אבער ביי דעם שליש איז פון די ראשונים ווער זאגט עס אז דער ער האט דערגאנצן דוכט זיך דער חרדים צו א צווייטע אז דער חטא פון דעם שליש איז געוועזן וואס ער האט געזאגט די אידן זענען נישט ווערט ואמר רב לאזער נאך האט רב לאזער געזאגט לא הכל בקריעה, נישט ביי אלעמען איז דער ענין צו רייסן די בגדים, ולא הכל בנפילה, נישט ביי אלעמען דער ענין ס'זאל זיין פאלן על פניהם און בעטן. משה ואהרן בנפילה, זיי זענען געווען זייער חשוב, איז ביי זיי דער ענין נפילה, דארפן נישט האבן קיין קריעת בגדים, יהושע וכלב וואס זענען נישט געווען אזוי חשוב, ביי זיי דארף זיין בקריעה. זיי, מיר ווערן גענטפערט נאר דורך צעריסן די בגדים. משה ואהרן בנפילה דכתיב שטייט ויפול משה ואהרן על פניהם. משה און אהרן איז זייער ענין געווען נפילת אפיים האבן זיי שוין אויפגעטון, זיי האבן נישט געדארפט אנקומען צו רייסן די בגדים, יהושע וכלב בקריעה דכתיב שטייט ויהושע בן נון וכלב בן יפונה קרעו בגדיהם. מתקיף לה רב זירא האט רב זירא געפרעגט א קשיא ואיתימא אנדערע זאגן רבי שמואל בר נחמני אי הווה כתיב יהושע ווען ס'זאל שטיין אין פסוק יהושע בן נון וכלב בן יפונה קרעו בגדיהם וואלט איך געזאגט כדקאמרת אזוי ווי דו זאגסט אבער ה א ס'איז א באזונדער זאך אז ביי זיי איז געווען נאר קריעה השתא דכתיב יעצט אז ס'שטייט ויהושע מיט א וא"ו איז וא"ו מוסיף על ענין ראשון נאכדעם ווי שטייט אין פסוק ויפול משה ואהרן על פניהם שטייט דאך ויהושע וועל איך זאגן הא והא עביד אז וא"ו מוסיף על ענין ראשון אז ס'איז געווען אי נפילה אי קריעה ואמר רב אלעזר נאך האט רב אלעזר געזאגט לא הכל בקימה נישט אלע וועלן זיך אויפשטעלן

דער וואס טוט פארמיאוסן די אידישע פאלק לעבד מושלים, זיי טוען געוועלטיגן ווי א עבד, זיי מאכן די אידן ווי א עבד, די וואס טוען געוועלטיגן. לעבד מושלים, די עבדים טוען אויף זיי געוועלטיגן, מלכים יראו, די מלכים וועלן מורא האבן, וקמו, זיי וועלן אויפשטיין.

אמר ר' נחמן בר יצחק אף אני אומר איך זאג אויכעט לא הכל לאורה, נישט אלע זענען זוכה לאורה, ולא הכל לשמחה, רעדט זיך ליוסף, צדיקים איז ביי זיי איז פארהאנען דער ענין לאורה, וישרים איז לשמחה, צדיקים לאורה דכתיב ס'שטייט אור זרוע לצדיק יעצט ולישרים שמחה, דכתיב ולישרי לב שמחה, די ישרי לב איז העכער ווי צדיקים, איז דאס וואס מען זאגט ווייל ישרי לב ווערט אנגערופן קודם שחטא, אזוי שטייט דאך אין פסוק אלקים עשה את האדם ישר, א ישר דאס רופט זיך אן קודם שנתקלקל, אבער ס'דא אויף דעם א רשב"א, דער רשב"א וויל לערנען